בעזרת השם יתברך מסכת סוטה דף כ"ו, הייב מיר אן דף כ"ו עמוד א', אכט שורות פון די שמאלע שורות פון אונטן ביי די צוויי פינטלעך, אשת ממזר לממזר, איז אזוי, מיר האבן געזען נעכטן אין א ברייתא, די ברייתא האט געזאגט אשת ממזר לממזר, אז א פרוי פון א ממזר וואס האט חתונה געהאט מיט א ממזר, וואס זי מעג חתונה מיט א ממזר, אדער אשת נתין לנתין, א נתין וואס האט חתונה געהאט מיט א נתינה, אדער אשת גר ועבד משוחרר, די פרוי פון א גר, און די פרוי פון עבד משוחרר, וואס א גר און א עבד משוחרר מעגן חתונה האבן מיט יעדע אידישע פרוי, ואיילונית, און די זעלבע זאך א איילונית, איז או שותה, או לא נוטלת כתובה, פשט די אלע פרויען קענען טרינקען די מי סוטה. זאגט יעצט די גמרא, די גמרא גייט ארויף אויף דעם שטיקל פון די ברייתא, אשת ממזר לממזר פשיטא, פארוואס נישט, פארוואס זאל זי נישט טרינקען מי סוטה, ס'איז דאך א אויסגעהאלטענע פארפאלק, א ממזר מעג חתונה האבן מיט א ממזרת, איז אוודאי מעג די פרוי טרינקען מי סוטה, ענטפערט די גמרא, די חידוש איז, מהו דתימא, איך וואלט ווען אפשר געמיינט אז אפושי פסולין לא ליפוש, פשט איך וואלט געמיינט אז אונז האבן דאך געזען פארוואס טרינקט די פרוי מי סוטה, ווייל על הצד אז האט נישט געזינדיגט וויל די תורה אז זאל קענען צוריק וואוינען מיט איר מאן, איז דא וואס א ממזר האט חתונה געהאט מיט א ממזרת איז אלע קינדער וואס גייען געבוירן ווערן וועלן אויך זיין ממזרים, איז וואלט געווען א צד צו זאגן אז די פרוי זאל נישט טארן טרינקען מי סוטה ווייל די תורה וויל נישט אז די פרוי זאל צוריק גיין צו איר מאן, כדי נישט מרבה צו זיין ממזרים אין כלל ישראל, קא משמע לן, דאס איז די חידוש אז ס'איז נישט אזוי, נאר אוודאי טרינקט זי די מי סוטה. זאגט די גמרא ווייטער, האט מען אויך געזען די ברייתא, אשת גר ועבד משוחרר ואיילונית, אז די פרוי פון א גר, די פרוי פון עבד משוחרר, און די זעלבע זאך א איילונית טרינקען אלע מי סוטה. פרעגט די גמרא פשיטא, וואס איז די חידוש, און די עיקר קשיא איז אויף די אשת גר ועבד משוחרר, פארשטייט זיך אז די פרוי פון א גר, און די פרוי פון עבד משוחרר טרינקען מי סוטה, ענטפערט די גמרא, מהו דתימא, איך וואלט ווען געמיינט אז דאס וואס שטייט אנפאנג פרשת סוטה דבר אל בני ישראל ולא גרים, אז גרים זענען נישט בכלל די דינים פשט ביי אן אשת גר איז נישט דא קיין השקאת מי סוטה, קא משמע לן, דאס איז די חידוש אז ס'איז נישט אזוי, נאר אן אשת גר און א אשת עבד משוחרר, טאמער ס'איז געווען א קינוי וסתירה, אוודאי טרינקען זיי יא מי סוטה, איי פרעגט די גמרא ואימא הכי נמי, ווער זאגט, אפשר איז דאס א גוטע לימוד שטייט דבר אל בני ישראל, איז בני ישראל יא און גרים נישט? זאגט די גמרא ניין, ווייל שטייט אין פסוק ואמרת, דער פסוק זאגט דארט ווייטער ואמרת אליהם, איז ואמרת איז ריבוי, איז א ריבוי וואס איז מרבה אויך גרים און עבדים משוחררים. זאגט די גמרא ווייטער, און די גמרא גייט יעצט צוריק צו אונזער משנה, צו די משנה וואס אונז האבן געזען דף כ"ד, די משנה דארט האט געזאגט, אשת כהן שותה ומותרת לבעלה, אז די פרוי פון א כהן, טאמער ס'איז געווען א קינוי וסתירה, טרינקט זי מי סוטה, און טאקע טאמער די מי סוטה טוט גארנישט פשט מ'זעט אז די פרוי האט נישט געזינדיגט, איז מותרת לבעלה, מעג זי צוריק אהיים גיין זי מעג וואוינען מיטן מאן מיטן כהן, און ממילא זאגט יעצט די גמרא, אשת כהן שותה וכו' פשיטא, פשט וואס איז די חידוש אז די פרוי פון א כהן טרינקט מי סוטה?

זי איז נישט געווען קיין אונס, און פון דעם דרש'נט מען, אז דייקא ווייל די פרוי איז נישט געווען קיין אונס, דייקא ווייל זי האט געזינדיגט במזיד, פאר דעם איז זי אסורה, פאר דעם טאר זי נישט צוריק גיין וואוינען מיט איר מאן. אבער וואס איז די דין ביי א פרוי וואס איז נאנסה, וואס א מאן האט איר מאנס געווען, איז דארט ווערט זי נישט אסור אויף איר מאן. יעצט, דאס איז אלץ נאר ביי א ישראל, פשט אן אשת ישראל וואס מען האט מאנס געווען, ווערט נישט אסור אויפן מאן, אבער ווי זי אן אשת כהן, הואיל ונתפשה אסורה, אימא לא תשתה, פשט אן אשת כהן וואס איינער האט מאנס געווען איז די דין איז זי טאר נישט גיין וואוינען מיט איר מאן, אן אשת כהן נאכדעם וואס מען האט איר מאנס געווען איז זי אסורה לבעל, זי טאר מער נישט וואוינען מיטן כהן, און ממילא וואלט איך אפשר געזאגט אז זי איז נישט כלול דא אין פרשת סוטה, פשט, דאס וואס שטייט ווייטער דארט אין די פסוקים אז די סוטה טרינקט מי סוטה, איז נישט געזאגט געווארן ביי א אשת כהן. קא משמע לן, דאס איז די חידוש פון אונזער משנה אז ס'איז נישט אזוי, נאר אפילו טאקע אן אשת כהן וואס מ'האט מאנס געווען איז אסור אויפן מאן, פונדעסטוועגן די דינים פון השקות סוטה איז אויך דא ביי איר. זאגט די גמרא ווייטער, האמיר געזען אין די משנה מותרת לבעלה, פשט אז טאמער די אשת כהן האט געטרינקען פון די מי סוטה און ס'איז איר גארנישט געשען, מעג זי צוריק גיין וואוינען מיט איר מאן. פרעגט די גמרא פשיטא, אוודאי מעג זי צוריק גיין וואוינען מיט איר מאן, מען האט דאך דאך געזען זי האט געטרינקען די מי סוטה ס'איז גארנישט געשען א סימן זי האט גארנישט געטון, איז פארוואס נישט? ענטפערט די גמרא, אמר רב הונא במתנוונה, די משנה רעדט זיך ביי אן אופן וואס די פרוי נאכן טרינקען די מי סוטה איז טאקע נישט געשטארבן, אבער זי האט אנגעהויבן שוואך ווערן, זי האט אנגעהויבן קראנק ווערן, און ממילא וואלט אפשר געווען א הוה אמינא צו זאגן אז פארוואס איז די פרוי אנגעהויבן קראנק צו ווערן, אוודאי ווייל זי האט געזינדיגט, אפשר האט זי נישט געזינדיגט אינגאנצן, ס'איז נאר געווען אן אונס, אבער עפעס איז געווען מיט איר, און אז עפעס איז געווען מיט איר, טאר זי נישט צוריק גיין וואוינען מיט'ן מאן. דאס איז די חידוש אין די משנה אז ס'איז נישט אזוי. איי פרעגט די גמרא מתנוונה, הא בדקוה מים, פשט, טאמער זי האט אנגעהויבן קראנק ווערן איז א סימן אז זי האט יא געזינדיגט, ווייל מ'האמיר דאך געזען אז רבי האט געזאגט אז א פרוי וואס האט זכותים ווען זי טרינקט די מי סוטה הייבט זי אן קראנק צו ווערן, איז די פרוי אז זי האט אנגעהויבן קראנק צו ווערן איז א סימן אוודאי אז זי האט געזינדיגט נאר זי האט זכותים און אז זי האט געזינדיגט וואס עפעס מעג זי צוריק גיין צו איר מאן? ענטפערט די גמרא, במתנוונה דרך איברים, פשט, דעם מימרא וואס אונז האבן געזען אז רבי האט געזאגט אז א פרוי וואס האט זכותים איז מתנוונה זי ווערט קראנק, האט רבי נישט געמיינט סתם אזוי זי ווערט קראנק, נאר די קרענק וואס רבי האט גערעדט איז אויך אזעלכע סארט קרענק וואס האט צוטון מיט א סוטה, פשט נארמאל א סוטה וואס האט נישט קיין זכותים ווערט געשטראפט דורך איר ירך און דורך איר בטן ווי שטייט אין פסוק איז א פרוי וואס האט זכותים איז שטארבט נישט גראד אבער זי הייבט אן קראנק ווערן אויפן ירך און אויפן בטן מה שאין כן דא ביי אונזער משנה רעדט זיך אז די פרוי האט אנגעהויבן קראנק ווערן אבער נישט אויפן ירך און אויפן בטן נאר אויפן קאפ אדער אויף אנדערע אייברים און ממילא וואלט געווען א הוה אמינא מהו דתימא הא זנויי זנאי, והא דלא בדקוה מים כי אורחיה משום דבאונס זנאי, ולגבי כהן אסירא, פשט ס'וואלט געווען א הוה אמינא צו זאגן אז די פרוי ווייסט פארוואס זי האט אנגעהויבן קראנק צו ווערן, ווייסט וואס איר קאפ טוט איר וויי, ווייל טאקע געזינדיגט האט זי נישט, קיין געהעריגע סוטה איז זי נישט, אבער על כל פנים זי איז נאנס געווארן, פשט, היות וואס איינער האט איר מאנס געווען, האט עס גע'פועל'ט אז זי זאל קראנק ווערן אויף אנדערע סארט אופנים, און ממילא טאמער איינער האט איר מאנס געווען, איז זי אסור צו וואוינען מיט איר מאן דער כהן, ווייל א כהן טאר נישט וואוינען מיט א פרוי וואס מען האט מאנס געווען, קא משמע לן, דאס איז די חידוש פון דער משנה אז ס'איז נישט אזוי, נאר טאמער די פרוי איז קראנק געווארן דרך איברים איז עס אינגאנצן נישט קיין סימן אז זי האט געזינדיגט, אויך נישט באונס, און ממילא מעג זי צוריקגיין צו איר מאן צום כהן. זאגט די גמרא ווייטער, האבן מיר געזען אין די משנה, אשת סריס שותה, אז די פרוי פון א סריס טרינקט מי סוטה, פרעגט די גמרא פשיטא, וואס איז די חידוש?

איז איר מאן קען נישט געהעריג וואוינען מיט איר, ער קען טאקע וואוינען, אבער ער איז נישט מזריע, ער קען נישט האבן קיין קינדער, און ממילא וואלט איך אפשר געזאגט אז די פרוי פון א סריס טרינקט נישט מי סוטה, זי איז נישט כלול דא אין דעם פרשה, דאס איז די חידוש אז ס'איז נישט אזוי, און ווי רש"י רעדט אויס, וואס דרשנ'ט מען יא פונעם פסוק מבלעדי אישך, מען דרשנ'ט פון דעם די לימוד וואס אונז האבן שוין געזען, אז ווען טרינקט מען אן א סוטה מי סוטה, נאר טאמער די מאן האט געוואוינט מיט איר איידער דעם בועל, אבער ביי א ציור וואס די מאן האט קיינמאל נישט געוואוינט מיט איר, דעמאלטס טרינקט זי נישט קיין מי סוטה. זאגט די גמרא ווייטער, האבן מיר געזען אין די משנה, על ידי כל עריות מקנין, אז די דין פון קינוי וסתירה איז געזאגט געווארן ביי אלע עריות, פשט לאמיר זאגן א מאן האט אנגעווארנט זיין פרוי אז זי טאר זיך נישט באהאלטן מיט איר ברודער אדער מיט איר טאטע אדער מיט איינע פון די אנדערע עריות, איז אוודאי האט עס א דין קינוי, און טאמער זי וועט זיך גיין באהאלטן, איז דא די פרשת סוטה צו דארפן טרינקען פון די מי סוטה, פרעגט די גמרא פשיטא, וואס איז די חידוש? וואס וואלט געווען די הוה אמינא אז נישט? ענטפערט די גמרא, ווייל מהו דתימא, איך וואלט ווען געמיינט אז ס'שטייט אין פסוק ביי סוטה נטמאה נטמאה שני פעמים, שטייט צוויי מאל די ווארט נטמאה, וואס ווי מ'וועט זען אין די משנה דף כ"ז, אז חזל דרש'נען פון די ביידע נטמאה'ס, אחד לבעל ואחד לבועל, אז א פרוי וואס האט געזינדיגט, ווערט אסור סיי אויף איר מאן און סיי אויפן בועל, און ממילא וואלט איך אפשר געזאגט אז די צוויי, די בעל און די בועל, זענען גלייך, און ממילא היכא דקא מיתסרא בהא זנות, אבל הא, הואיל ואסורה וקיימא, אימא לא, קא משמע לן. פשט, איך וואלט ווען אפשר געזאגט אז דייקא ביי א ציור וואס די פרוי מיטן זנות ווערט אסור אויפן בועל, דעמאלטס ווערט זי אויך אסור אויפן בעל, אבער וואס איז טאמער א פרוי מיט די מעשה זנות ווערט נישט אסור אויפן בויל, ווייל זי איז שוין געווען אסור אויפן בועל פון פריערט, ווייל די בועל איז אן ערווה, איז אפשר דארט ווערט זי אויך נישט אסור אויפן בעל, דאס איז די חידוש פון די משנה אז ס'איז נישט אזוי, נאר אפילו טאמער די פרוי איז געווען אסור אויפן בועל פון פארדעם ווייל די בועל איז געווען א ערווה, פון דעסטוועגן טאמער ס'איז געווען דא א קינוי וסתירה זי האט זיך באהאלטן מיטן ערווה, ווערט זי אסור אויפן בעל, זי איז א געהעריגע סוטה, זי דארף טרינקען די מי סוטה, די צוויי נטמאה'ס האבן נישט קיין שייכות איינער מיטן צווייטן, ס'דא אמאל וואס די פרוי איז אסור אויפן בועל פון פריעד, און פון דעסט וועגן טאמער ס'וועט זיין דא א קינוי וסתירה ווערט זי אסור אויפן בעל. זאגט די גמרא ווייטער, האט מען געזען אין די משנה, חוץ מן הקטן וכו', אז ביי א קטן איז נישט שייך קינוי וסתירה, און די גמרא ברענגט די לימוד, איש אמר רחמנא ולא קטן, שטייט ושכב איש אותה, דווקא אן איש ביי א קטן איז נישט דא קינוי וסתירה ביי א קטן איז נישט דא דיני סוטה, זאגט די גמרא האט מען ווייטער געזען אין די משנה, חוץ מן הקטן ושאינו איש, ביי א אינו איש איז אויך נישט דא קינוי וסתירה, זאגט די גמרא למעוטי מאי וואס איז דאס דער שאינו איש, אילימא למעוטי שחוף, עסטו וועלן זאגן אז אינו איש מיינט א שחוף, שחוף איז ווי רשי איז מסביר דאס איז איינער וואס זיין פלייש איז אזוי אויסגעטריקענט, זיין אבר איז אינגאנצן פארטריקענט, ס'ארבעט נישט ווי ס'דארף צו זיין, איז אפשר זאל מען זאגן אז היות וואס ער איז פארטריקענט, איז זיין בעילה, זיין ביאה, נישט קיין ביאה, און ממילא ביי אים איז נישט דא קינוי וסתירה. אבער אויף דעם זאגט די גמרא ס'איז נישט ריכטיג, ווייל והאמר שמואל, שמואל האט געזאגט, שחוף מקנין על ידו, ופוסל בתרומה, שמואל האט קלאר געזאגט אז א שחוף האט א דין פון א געהעריגע בעילה, כלפי צוויי זאכן, איינס, לגבי דיני קינוי וסתירה, פשט טאמער א מאן ווארנט אן זיין פרוי זאלסט דיך נישט באהאלטן מיט יענעם שחוף און זי האט זיך יא באהאלטן מיט יענעם איז זי א געהעריגע סוטה, און צווייטנס א שחוף איז אויך פוסל בתרומה, פשט די דין איז אז א פרוי וואס וואוינט מיט א מאן וואס זי טאר נישט ווערט זי אסור צו עסן תרומה זי טאר קיינמאל מער נישט חתונה מיט א כהן און זי טאר קיינמאל מער נישט עסן תרומה איז די זעלבע זאך א פרוי וואס האט געוואוינט מיט א מאן וואס די מאן איז א שחוף, וואס זי טאר נישט וואוינען מיט די מאן, ער איז איינער פון די מענער וואס זי טאר נישט וואוינען מיט אים, איז ווערט זי אויך אסור צו עסן תרומה, אבער על כל פנים זעהט מען קלאר פון שמואל אז א שחוף האט א דין ווי יעדן מאן, די בעילה האט א דין פון א בעילה, און ממילא קען נישט זיין אז דאס וואס שטייט אין משנה שאינו איש קומט ממעט זיין א שחוף, איז וואס דען קומט עס ממעט זיין? איז איידער די גמרא גייט ענטפערן די שאלה, צונעמט קודם די גמרא די מימרא פון שמואל, מ'האמיר געזעהן אז שמואל האט געזאגט מקנין על ידו, אז א שחוף האט א דין פון א געהעריגע מאן, און ממילא איז דא ביי אים דיני קינוי וסתירה, פרעגט די גמרא פשיטא, וואס וואלט געווען די הוה אמינא נישט, ענטפערט די גמרא ווייל מהו דתימא, איך וואלט ווען געמיינט אז היות עס שטייט אין פסוק ושכב איש אותה שכבת זרע אמר רחמנא, והא לאו בר הכי, פשט דער שחוף קען נישט וואוינען אינגאנצן ווי עס דארף צו זיין, איז אפשר זאל מען אים ממעט זיין פון דעם וואס שטייט ושכב איש אותה שכבת זרע, קמשמע לן, דאס איז די חידוש אז מ'איז אים נישט ממעט פון דעם פסוק. פארוואס? פארוואס טאקע? איז ווי מ'עט באלד זעהן, ווייל די פסוק נוצט מען אויף אן אנדערע לימוד אינגאנצן, מ'עט זעהן בהמשך העמוד וואס מ'נוצט דעם פסוק, און ממילא איז מען נישט ממעט א שחוף פון דעם פסוק. ווייטער זאגט די גמרא שמואל האט אויך געזאגט ופוסל בתרומה, אז טאמער א פרוי וואוינט מיט א מאן וואס זי טאר נישט, און יענער איז א שחוף, איז האט זי א דין אזוי ווי יעדע פרוי וואס וואוינט מיט א מאן וואס זי טאר נישט, אז זי טאר נישט עסן תרומה. פרעגט די גמרא פשיטא, ווייטער וואס די חידוש? ענטפערט די גמרא ווייל מהו דתימא, איך וואלט ווען געמיינט אז שטייט אין פסוק ולא יחלל זרעו אמר רחמנא, דאית ליה זרע ליחלל, דלית ליה זרע לא ליחלל, פשט שטייט ביי א אלמנה למשל וואס האט חתונה מיט א כהן גדול, זאגט די פסוק ולא יחלל זרעו אז טאמער א כהן גדול איז בועל אן אלמנה איז ווערט דא צוויי חילולים סיי די פרוי אליין ווערט מחוללת, זי טאר מער קיינמאל נישט עסן תרומה, און זעלבע זאך די קינדער זענען אויך חללים, איז וואלט איך געמיינט אז דאס איז נאר ביי איינער וואס קען האבן קינדער, אבער איינער וואס קען נישט האבן קיין קינדער קען נישט מחלל זיין א פרוי, קא משמע לן, דאס איז די חידוש פון שמואל אז ס'איז נישט אזוי, אז א שחוף אוודאי פסל'ט א פרוי, פשט טאמער א פרוי וואוינט מיט א מאן וואס זי טאר נישט און דער מאן איז א שחוף, ווערט זי אוודאי פסול צו עסן תרומה, איז על כל פנים, ווייסט מען אבער נאך אלץ נישט, וואס איז דאס דער שאינו איש וואס שטייט ביי אונזער משנה, ואלא נאר, וויל די גמרא זאגן, למעוטי עובד כוכבים, ס'קומט ממעט זיין עובד כוכבים, פשט אז ביי עובד כוכבים איז נישט דא קיין קינוי וסתירה, טאמער א מאן האט אנגעווארנט א פרוי באהאלט דיך נישט מיט יענע און יענע גוי, הייסט דאס נישט קיין קינוי, און אפילו אז די פרוי באהאלט זיך מיטן גוי, ווערט זי נישט אסור אויפן מאן, אבער אויף דעם זאגט די גמרא ס'איז נישט ריכטיג, ווייל והאמר רב המנונא, רב המנונא האט קלאר געזאגט, עובד כוכבים מקנין על ידו, ופוסל בתרומה, די זעלבע זאך וואס אונז האבן פריערט געזען שמואל האט געזאגט לגבי א שחוף, האט רב המנונא געזאגט לגבי א גוי, אז סיי ביי א גוי איז דא דיני קינוי וסתירה, און סיי א גוי וואס וואוינט מיט א פרוי פסל'ט איר פון צו עסן תרומה, איז ווייטער קען נישט זיין אז דאס וואס שטייט שאינו איש ביי אונזער משנה מיינט א גוי. איי וואס דען מיינט שאינו איש? עמיר באלד זען, אבער איידער מיר גיימיר זען וואס איז דאס שאינו איש,

אונז האבן געזען די זעלבע נקודה פריערט, פשט ס'וואלט געווען א הוה אמינא צו זאגן אז היות עס שטייט נטמאה נטמאה צוויי מאל אין פרשת סוטה, איינס לבעל ואיינס לבועל, וואלט איך געזאגט אז די צוויי האבן שייכות, אז דייקא ווען זי ווערט אסור אויפן בועל, ווערט זי אסור אויך אויפן בעל, אבער דער גוי, וואס די פרוי איז געווען אסור צו וואוינען מיטן גוי פאר די מעשה זנות אויכעט, איז קען זיין ווען א פרוי באהאלט זיך מיט א גוי, אדער ווען א פרוי וואוינט מיט א גוי, ווערט זי נישט אסור אויפן מאן, דאס איז די חידוש אז ס'איז נישט אזוי. ווייטער דאס רב המנונא האט געזאגט דפוסל בתרומה, זאגט די גמרא אויך פשיטא, וואס די חידוש? ענטפערט די גמרא, ווייל מהו דתימא, ובת כהן כי תהיה לאיש זר אמר רחמנא, פשט שטייט אין פסוק ובת כהן כי תהיה לאיש זר, היא בתרומת הקדשים לא תאכל, וואס חזל דרש'נען פונעם פסוק, אז ובת כהן כי תהיה לאיש זר פשט יעדע מיידל וואס וואוינט מיט א איש זר יעדע מיידל וואס וואוינט מיט א מאן וואס זי טאר נישט, איז היא בתרומת הקדשים לא תאכל, ווערט פסול פון צו עסן תרומה טאר מען נישט עסן תרומה א גאנץ לעבן, און ממילא וואלט איך אפשר גע'דרש'נט אז היות עס שטייט דא כי תהיה לאיש זר, איז דבר הוי' אין, דלאו בר הוי' לא, אז דייקא אזא סארט מאן וואס איז בר הוי' וואס איז שייך ביי אים תהיה, וואס איז שייך ביי אים קידושין, איז אזא סארט מאן קען פסל'ען א פרוי פון צו עסן תרומה, אבער א גוי, און זעלבע זאך אן עבד כנעני, וואס ביי א גוי און עבד כנעני איז נישט דא קיין קידושין, איז אפשר ווען א גוי וואוינט מיט א פרוי פסל'ט ער איר נישט פון צו עסן תרומה, קא משמע לן, דאס איז די חידוש דפסיל אז ס'איז נישט אזוי, נאר אוודאי ווערט די פרוי יא פסול פון צו עסן תרומה, איז איידער מ'גייט ווייטער דרך אגב וועלן מיר אויסרעדן וואס שטייט דא אין רשי ווי ווייסט מען טאקע אז ביי א גוי און ביי עבד כנעני איז נישט דא קיין קידושין, איז רשי ברענגט די לימוד ביי א גוי ווייסט מען ווייל שטייט אין פסוק ביי אן אשת איש אשר ינאף את אשת רעהו וואס פון דא דרש'נען חזל אז דווקא אן אשת רעהו א פרוי פון א איד, זי הייסט אן אשת איש, אבער א פרוי פון א גוי, איז היות וואס ביי א גוי איז נישט דא קיין קידושין הייסט זי נישט אשת רעהו פשט, זי הייסט נישט זיין פרוי, זי הייסט נישט קיין אשת איש, איז דא זעהן מיר טאקע אז א גוי האט נישט קיין קידושין און די זעלבע זאך עבד כנעני ווייסט מען פון דעם שטייט אין פסוק שבי לכם פה עם החמור עם הדומה לחמור אז א עבד כנעני איז נישט דא ביי אים קדושין אבער על כל פנים די חידוש פון רב המנונא איז אז אפילו טאקע א גוי האט נישט קיין קדושין פון דעסטוועגן ווען א גוי וואוינט מיט א פרוי פסל'ט ער איר פון צו עסן תרומה פארוואס מען האט דאך יעצט געשמועסט שטייט ובת כהן כי תהיה לאיש זר כי תהיה איז א לשון פון הויה איז ווער זאגט טאקע אז א גוי פסל'ט א פרוי פון צו עסן תרומה ברענגט די גמרא די לימוד מדרבי יוחנן דאמר רבי יוחנן משום רבי ישמעאל, מנין לעובד כוכבים ועבד שבאו על הכהנת ועל הלוויה ועל בת ישראל שפסלוה, ווי ווייסט מען אז ווען א גוי אדער עבד כנעני וואוינט מיט א כהנת אדער מיט א לוויה אדער מיט א בת ישראל אז זיי ווערן אסור פון צו עסן תרומה זיי טארן מער קיינמאל נישט עסן קיין תרומה, שנאמר, ווייל שטייט אין פסוק, ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה, די פסוק דארט זאגט ווייטער, וזרע אין לה, ושבה אל בית אביה כנעוריה מלחם אביה תאכל, פשט דער פסוק זאגט אז א בת כהן וואס האט חתונה געהאט מיט א ישראל, וואס ברגע וואס זי האט חתונה געהאט מיטן ישראל טאר זי נישט עסן תרומה, און וואס איז טאמער זי האט נישט געהאט קיין קינדער, נאר כי תהיה אלמנה וגרושה, איר מאן איז געשטארבן, אדער איר מאן האט איר גע'גט און זי איז געבליבן אזוי אן קינדער וזרע אין לה, זאגט דער פסוק ושבה אל בית אביה כנעוריה זי גייט צוריק אהיים צו איר טאטן אין שטוב, מלחם אביה תאכל זי קען צוריק אנהייבן עסן תרומה, איז דרש'נט מען פון דעם פסוק מי שיש לו אלמנות וגירושין בה, פשט, דייקא א פרוי וואס קען זיין א אלמנה אדער א גרושה, פשט א פרוי לאמיר זאגן וואס האט חתונה געהאט מיט א ישראל, און די ישראל איז געשטארבן אדער די ישראל האט איר גע'גט, איז זי גייט צוריק אהיים, זי הייבט צוריק אן עסן תרומה. יצאו עובד כוכבים ועבד שאין לו אלמנות וגירושין בה, מה שאין כן א גוי אדער אן עבד וואס וואוינט מיט א פרוי, ביי א גוי און ביי א עבד איז דאך נישט שייך אז די פרוי זאל ווערן אן אלמנה אדער א גרושה פון זיי, ווייל ביי זיי איז דאך נישט שייך תפיסת קידושין, איז ביי זיי איז נישט דא די המשך הפסוק וואס שטייט דארט מלחם אביה תאכל, אז די פרוי הייבט צוריק אן צו עסן תרומה, פשט מען דרש'נט פון דא, אז נאכדעם וואס א גוי וואוינט מיט א בת כהן, אדער נאכדעם וואס אן עבד וואוינט מיט א בת כהן, טאר זי מער קיינמאל נישט עסן קיין תרומה. אבער ווייטער צוריק צו אונזער סוגיא, וואס איז דאס די שאינו איש וואס שטייט ביי אונזער משנה? ואלא נאר, זאגט די גמרא, למעוטי מאי, אמר רב פפא, למעוטי בהמה, דאין זנות בבהמה. ס'קומט ממעט זיין א בהמה, ביי א בהמה נישט שייך קיין זנות. פשט א מאן וואס האט אנגעווארענט א פרוי, זאלסט דיך נישט באהאלטן מיט די בהמה, און די פרוי האט זיך באהאלטן מיט די בהמה, איז ווערט זי נישט קיין סוטה, נישט דא דא קיין השקאת סוטה, און די זעלבע זאך א פרוי וואס מ'ווייסט קלאר אז האט געוואוינט מיט א בהמה, ווערט זי נישט אסור אויפן מאן, דאס הייסט נישט קיין זנות. יעצט פארשטייט זיך ס'איז חייבי מיתות, די פרוי וועט קריגן מיתה, אבער דאס אז זי האט געוואוינט מיט א בהמה הייסט נישט קיין מעשה זנות, און ממילא ווערט זי נישט אסור אויפן מאן. זאגט די גמרא, אמר ליה רבא מפרזקיא לרב אשי, מנא הא מילתא דאמור רבנן אין זנות בבהמה, ווי ווייסט מען טאקע די נקודה? ענטפערט ער דכסיב ווייל שטייט אין פסוק, לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב וגומר, פשט די פסוק זאגט, אז ס'דא צוויי סארט בהמות וואס מען טאר נישט ברענגען אין בית המקדש אלץ קרבן, די ערשטע איז א אתנן זונה, און די צווייטע איז א מחיר כלב, וואס איז דאס א אתנן זונה וואס איז דאס א מחיר כלב, איז אתנן זונה מיינט א בהמה וואס מען האט געגעבן פאר א זונה, א באצאלונג אויף א מעשה זנות, פשט אז איינער וואוינט מיט א זונה און ער באצאלט די זונה מיט א בהמה, דאס הייסט א אתנן זונה, און מען טאר נישט נוצן די בהמה אלס קרבן. ווייטער וואס מיינט א מחיר כלב? מחיר כלב מיינט אז מען נוצט א בהמה אפצוקויפן א הונט. פשט איינער גייט צו א מענטש וואס וויל פארקויפן א הונט און זאגט אים געב מיך די הונט און אנשטאטס דעם געב איך דיר די בהמה, איז די בהמה טאר מען נישט נוצן אלס קרבן. יעצט ותניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, אתנן כלב ומחיר זונה, מותרין. פשט, די פסוק אסר'ט טאקע א אתנן זונה מחיר כלב, וואס איז אבער פארקערט, אן אתנן כלב און א מחיר זונה, דאס זאגט די ברייתא דאס מעג מען יא ברענגען אלס קרבן, יעצט וואס איז דאס אן אתנן כלב, וואס איז דאס א מחיר זונה, איז אתנן כלב מיינט אז מ'האט גענומען א בהמה און מ'האט עס געגעבן א מתנה פאר א זונה אז די זונה זאל וואוינען מיט א הונט, איז ביי דעם זאגט די ברייתא דאס הייסט נישט א אתנן זונה, דאס מעג מען יא ברענגען אין בית המקדש, ווייטער וואס מיינט מחיר זונה, מחיר זונה מיינט, א מענטש האט א שפחה א זונה, און ער טוישט עס אויף מיט א בהמה, פשט ער פארקויפט זיין זונה, ער פארקויפט זיין שפחה פאר א צווייטן, און יענער געט אים אנשטאטס דעם א בהמה. איז די בהמה, זאגט די ברייתא דאס מעג מען יא ברענגען אלס קרבן, ווי ווייסט מען? זאגט די ברייתא שנאמר ווייל עס שטייט אין פסוק גם שניהם, שניים ולא ארבעה, די פסוק זאגט גם שניהם איז פשט ס'נאר דא צוויי סארט בהמות וואס מען טאר נישט נוצן אלס קרבן, וועלכע צוויי? אן אתנן זונה און א מחיר כלב, אבער פארקערט, אן אתנן כלב און א מחיר זונה, דאס מעג מען יא ברענגען אלץ קרבן. יעצט אזוי ווי מען האט געשמועסט, וואס איז דאס אן אתנן כלב? אתנן כלב מיינט אז מען נעמט א בהמה און מען געט עס פאר א זונה, א באצאלונג אז זי זאל וואוינען מיט א הונט. יעצט, טאמער ס'איז דא א דין זנות בבהמה, פשט טאמער א פרוי וואס וואוינט מיט א בהמה הייסט עס א מעשה זנות, איז אויב אזוי, ווען א מענטש געבט א בהמה פאר א זונה אז זי זאל וואוינען מיט א הונט, פארוואס הייסט עס א אתנן כלב? זאל מען עס רופן א אתנן זונה, מען האט גענוצט די בהמה אלס באצאלונג פאר א מעשה זנות. און פון דעם אז מען זעט אז ס'איז נישט אזוי, איז א ראיה אז וואוינען מיט א הונט, וואוינען מיט א בהמה, הייסט נישט א מעשה זנות, פשט פון דא איז טאקע די ראיה אז אין זנות בבהמה, און ממילא דאס וואס שטייט ביי אונז אין משנה מי שאינו איש, מיינט טאקע למעוטי בהמה, פשט א מאן וואס ווארנט אן א פרוי אז זי זאל זיך נישט באהאלטן מיט א בהמה, הייסט עס נישט א קינוי, ס'הייסט נישט א סתירה, און א פרוי וואס וואוינט מיט א בהמה, ווערט נישט אסור אויף איר מאן. פרעגט איצט די גמרא, אונז האמיר פריערט געזען אז שמואל האט געזאגט אז א שחוף איז מקנין על ידו, פשט די ביאה פון א שחוף הייסט א ביאה, און ממילא דא ביי אים קינוי וסתירה. האט די גמרא געפרעגט פשיטא, ס'פשוט? האט די גמרא געזאגט ניין, ווייל מהו דתימא כ'וואלט ווען געמיינט

פרעגט די גמרא מאי דבר אחר, וואס איז דאס דער דבר אחר? אמר רב ששת, פרט לשקינא לה שלא כדרכה, פשט טאמער א מאן האט מקנא געווען די פרוי אויף שלא כדרכה, ער האט איר אנגעווארנט אז זי זאל זיך נישט באהאלטן מיט יענעם שלא כדרכה, יענער זאל נישט וואוינען מיט איר שלא כדרכה, איז דאס הייסט נישט א קינוי, און דאס איז מען ממעט פון שכבת זרע, פשט, היות וואס א פרוי וואס וואוינט מיט א מאן שלא כדרכה קען נישט טראגעדיג ווערן, הייסט עס נישט ושכב איש אותה שכבת זרע, און דערפאר הייסט עס נישט קיין קינוי, ס'הייסט נישט קיין סתירה, די פרוי האט נישט א דין פון א סוטה זי ווערט נישט אסור אויפן מאן. אמר ליה רבא, פרעגט אבער רבא פון רב ששת, שלא כדרכה? משכבי אשה כתיב, פשט שטייט אין פסוק משכבי אשה, א לשון רבים, וואס פון דא דרש'נט מען אז סיי ביאה כדרכה און סיי ביאה שלא כדרכה זענען אלעמאל די זעלבע, און וואס עפעס ביסטו דא ממעט א ביאה שלא כדרכה דאס הייסט נישט קיין ריכטיגע קינוי, אלא אמר רבא, און ממילא זאגט רבא אן אנדערע פשט אז וואס בין איך ממעט פון שכבת זרע פרט לשקינא לה דרך אברים, פשט טאמער די מאן האט איר אנגעווארנט זי זאל זיך נישט באהאלטן מיט יענעם אבער נישט ווייל ער איז חושד אז זי וואוינט מיט יענעם נאר ער איז חושד אז זי ליגט מיט יענעם ווי רש"י זאגט בקירוב בשר אן ממש וואוינען איז דאס הייסט נישט קיין קינוי, דאס הייסט נישט ושכב איש אותה שכבת זרע, און ממילא איז דאס נישט קיין קינוי, עס איז נישט קיין סתירה, זי ווערט נישט אסור אויף איר מאן. אזוי זאגט רבא. אמר ליה אביי, פרעגט אביי, פריצותא בעלמא היא, ופריצותא מי אסר רחמנא? פשט, וואס וואלט געווען די הוה אמינא אז דאס הייסט יא א קינוי, ס'איז דאך סתם א מעשה פריצות, איז פארשטייט זיך אז דער קינוי איז נישט קיין קינוי און די פרוי ווערט נישט אסור אויף איר מאן, מען דארף נישט א מיעוט פון א פסוק אויף דעם, אלא אמר אביי, און ממילא זאגט אביי אביסל אנדערש, אז ווייסט וואס שכבת זרע איז ממעט, פרט לשקינא לה בנשיקה, פשט טאמער דער מאן האט אנגעווארנט די פרוי האט איר חושד געווען אז ס'איז נאר דא א מעשה נשיקה, נשיקה מיינט אז די אבר רירט נאר צו אותו מקום, איז דאס הייסט נישט קיין געהעריגע בעילה, איז טאמער א מאן האט אנגעווארנט די פרוי אז זי זאל דאס נישט טון, איז דער קינוי הייסט נישט קיין קינוי, די סתירה איז נישט קיין סתירה, זי ווערט נישט אסור אויפן מאן, דאס בין איך ממעט פון שכבת זרע. פרעגט אבער די גמרא,

הכנסת עטרה, אז מ'לייגט אביסל אריין די אבר נישט אינגאנצן, דאס איז העראה. איז אויב אזוי, אויב דאס איז באמת פשט פון העראה, קומט אויס אז נשיקה, נשיקה איז גארנישט. אויב אזוי, פארשטיי איך פארוואס איך דארף טאקע א לימוד אז פון שכבת זרע בין איך ממעט נשיקה און טאקע פון דא וועט מען אראפלערנען אויף די גאנצע תורה אז נשיקה איז גארנישט, און די קינוי נישט קיין קינוי, די סתירה נישט קיין סתירה, די פרוי נישט קיין סוטה. אבער, ס'דא אן אנדערע מאן דאמר וואס האלט אז העראה איז נשיקה. אויב אזוי, איז נשיקה א געהעריגע בעילה, איז קען איך עס נישט ממעט זיין פון שכבת זרע, איז וואס דען קומט שכבת זרע ממעט זיין? ענטפערט די גמרא, לעולם לשקינא לה דרך אברים, אז מען דארף נאר אוודאי זאגן ווי מען האט פריערט געזאגט ווי רבא האט געזאגט אז די שכבת זרע קומט ממעט זיין דרך אברים שא די מאן ווארנט אן די פרוי אז זי זאל נישט זיין מיט יענעם בקירוב בשר, איי האט מען געפרעגט אז וואס איז די חידוש די פריצותא בעלמא מען דארף נישט א מיעוט אויף דעם, איז אויף דעם זאגט די גמרא ווייל מהו דתימא בקפידא דבעל תליא רחמנא ובעל הא קא קפיד, איך וואלט ווען געמיינט אז היות וואס אלעס איז תלוי אין די קפידא פונעם מאן, ווייל אז די מאן איז נישט מקפיד איז נישטא קיין קינוי, דאך גארנישט דא דא, איז אז אלעס איז תלוי אין די קפידא פונעם מאן, איז אפשר ווען די מאן איז מקפיד אויף דעם הייסט עס א גוטע קינוי און די סתירה איז א סתירה און די פרוי ווערט אסור. קא משמע לן, דאס איז די חידוש פון שכבת זרע אז ס'איז נישט אזוי, אז אוודאי טאקע ס'איז תלוי אין די קפידה פונעם מאן אבער די קפידה דארף זיין א גוטע קפידה, די קינוי דארף זיין א ריכטיגע קינוי, און טאמער א מאן איז נאר מקנא אויף א מעשה פריצות, הייסט עס נישט א ריכטיגע קינוי, און די סתירה איז נישט קיין סתירה, און די פרוי ווערט נישט א סוטה מיט דעם.